די פריערדיגע וואך האבן אונז גערעדט וועגן די סוף תקופת הנוצרים, די צווייטע העלפט פון רוים האט די נצרות געהערשט אויף ארץ ישראל, און דאס איז געווען בערך ביז ביז יאר זעקס דריי אַכט, זעקס הונדערט אַכט און דרײַסיק לספירת הנוצרים, יענצמאל האט די איסלאם איינגענומען די גאנצע געגנט פון די נוצרים. איז היינט וועלן אונז רעדן וואסערע השפעה האבן זיי געהאט אויף די אידן. די אידישע קהילה האט זיך געוואלגערט אין כל מיני שטעט, אבער אונז ווייסן פון די ישיבה, די ישיבה אין סענהדרין איז אריבער פון ירושלים נאכן חורבן אין גליל, און די לעצטע סטאנציע איז געווען אין טבריה, און רבי יוחנן איז געווען פון די דער דריטער דור פון די אמורי ארץ ישראל, און זיינע תלמידים און תלמידי תלמידים האבן חותם געווען דעם ירושלמי. לדעתי די חתימת הירושלמי איז געווען אין די תקופה וואס די נוצרים האבן איבערגענומען ארץ ישראל. און זיי האבן געשטערט די ישיבה האט מען געמוזט מסיים זיין און חותם זיין ירושלמי. און זיי האבן נישט געהאט קיין ידיעות וואס איז געווען שפעטער, נאכדעם האבן מיר נישט געהאט קיין ידיעות. נאר פאר הונדערט יאר צוריק האט מען געטראפן די גניזה אין קאהיר, א גניזה וואס האט געעפנט א נייע פענסטער, א נייע ליכט אויף די אידישע היסטערי אין די תקופה און די גאנצע מזרח התיכון. ס'זענען הונדערטער בריוו פון ארץ ישראל קיין מצרים, פון מצרים קיין ארץ ישראל, פון ארץ ישראל קיין בבל און אויף צוריק, אזוי איז האט מען ארויס בערך ווי האט אויסגעזען דער ישוב אין ארץ ישראל, סיי דער ישוב אינעווייניג און סיי דער יחס פון די שלטון פון די אראבער כלפי די אידן און פון די אידן כלפי די שלטון, און וכדומה די אידן כלפי אנדערע קהילות אנדערע אידישע קהילות אין חוץ לארץ. פריערדיגע וואך האבן אונז דערמאנט אז עומר, עומר איז געווען דער קומענדיגער ממלא מקום פון מוחמד, ווען ער האט איינגענומען ירושלים האט ער אויסגענומען א חוזה א קאנטראקט ווי די אידן מיט די נוצרים להבדיל דארפן זיך זיך פירן אין די אראבישע געגנט, דאס איז זיי האבן געלאזט די די צוויי פעלקער וואוינען ווייטער וואוינען אין זייערע פלעצער אבער כמעט זאלן בלייבן כמעט אן קיין רעכטן. למשל כ'וועל געבן אפאר משלים וואס האט אראפגענומען די רעכטן פון די פון די צוויי פעלקער. די ערשטע זאך א שול. מען טאר נישט בויען קיין נייע שול, ס'דא א שול קען מען האלטן די אלטע שול, א נייע שול אדער א קלויסטער להבדיל טאר מען נישט בויען. מען טאר נישט גיין די זעלבע בגדים אזוי ווי די גוים, זיי דארפן זיין קאנטיג, זיי טארן נישט ארויס גיין אין גאס אין רשות הרבים זייער דת, למשל א חתונה אדער א לוויה דארף זיין באהאלטן, טאר נישט דערקענען אז ס'דא נאך א דת אין געגנט נאר די איסלאם ואולי על כולנה, די מיסים אויב זיי ווילן בלייבן זיצן אין אייער אונטער די איסלאמישע שלטון דארפט איר צאלן מס דאס איז געווען א זער א שוועריקייט לאורך כל השנים ביז פאר הונדערט יאר צוריק ביז די ערשטע די ערשטע וועלטס קריג איז יעדע שלטון יעדע שליט האט געקענט ארויף לייגן וויפיל מס ער האט געוואלט וויפיל ס'האט אים פארשמעקט און דאס איז איינע פון די שווערסטע שוועריקייטן פון די קהילות אין ארץ ישראל לאורך טויזנט יאר דאס איז געווען די קאנטראקט פון עומאר אפאר יאר שפעטער האבן זיי מעלה געווען א נייע געדאנק פון הקדש אויף אראביש הייסט עס א וואקף וואס מיינט דאס? אז איך וויל מקדיש זיין א שטוב פאר א הקדש, פארדין איך אז איך דארף נישט צאלן קיין טעקס פאר דעם, קיין מס קיין שטייער פאר דעם, אבער ס'געהערט נישט צו מיר, איך קען דארט וואוינען, איך קען דארט זיצן, אבער ס'געהערט נישט צו מיר. טאמער דער באלעבאס שטארבט, בלייבט עס פאר הקדש, מען קען עס נישט פארקויפן, ס'דארף בלייבן פאר הקדש. און דאס האט אויך געהאט א השפעה אויף די אידישע קהילה, ווי פיל וואס מ'עט די קומענדיגע שמועסן באטאנען. נאך א סעיף איז צוגעקומען אין די קאנטראקט פון ירושה. טאמער איינער שטארבט און ער האט נישט קיין קרובים דאהי, איז די ירושה זיינע גייט פאר די שטאט, יא די שטאט דארף אויסהאלטן דעם עולם, ווי וועלן זיי אויסהאלטן דעם עולם? וועלן צונעמען די ירושה פון די תושבים אז זיי האבן נישט קיין קיין יורש דאהי, און דאס איז געווען אויך א שוועריקייט פאר אידישע קהילה, און די אידן האבן געזוכט שטענדיג ווי זיך ארויסצודרייען פון דעם, ענדע וואס איז געווארן, די ספרדישע קהילה האט עס גענומען פאר זיך, זיי האבן גענומען די ירושה פאר זיך, איז געווארן א א מחלוקת צווישן די תושבים מיט די ראשי העדה הספרדית, וואס מיט וואס א רעכט האבן זיי צוצונעמען די ירושה אין די צייט וואס די יורשים זיצן אין חוץ לארץ? און יעצט וועט מען צוגיין צו די בריוו פון די גניזה און וואס מען קען ארויסנעמען ידיעות אויף די קהילה אין ירושלים פון די בריוו פון די גניזה. די ערשטע זאך איז, אז ווי זענען זיי געזעצן? און ווי זענען די אידן געזעצן? איז דא עטליכע בריוו וואס זיי שרייבן אז אונזער בתים און די שול אונזער איז דרום זייט פון די הר הבית. יעצט דרום זייט פון הר הבית קען זיין עס איז ממש אין דרום פון הר הבית אונטער שערי חילדא, און עס איז דא טאקע היינט איז דא שיריים פון ריזיגע פאלאצן וואס די אראבער האבן געבויט אין יענע יארן, און ס'קען זיין אז די אידן האבן אויך געהאט א טראט דארט, אדער ס'קען זיין נאך טיפער אראפ צו לעבן וואס מ'רופט עיר דוד און לעבן די שילוח. נישט קלאר, ס'איז א ויכוח ביי די היסטאריונים וואס זיי ליגן אין דעם. וואס נאך טרעפט מען אין די בריוו? די משא מתן זייערע צווישן זיי מיט קהילות אינדרויסן. וואס איז א משא מתן? די ערשטע זאך איז געלט. זיי שטעלן פאר די ביטערע ארעמקייט וואס איז דא אין ירושלים, און זיי בעטן פאר די קהילות אין חוץ לארץ זיי זאלן זיי שטיצן, בפרט אז זיי האבן א ישיבה, און די ישיבה איז דאך דער מורה דרך פאר די אלע אידן וואס זיי וואוינען פון די געגנט פון טערקיי ביז מצרים, איז דאך זיכער אז איר דארפט אונז שטיצן. וואס נאך קענען זיי שרייבן פאר די קהילות אינדרויסן פון ארץ ישראל? אידן וואס זענען ארויסגעפארן למשל אן די ווייבער, אדער ווייבער זענען ארויסגעפארן אן די מענער, און ס'איז דא שאלות פון עגונות, די מענער זענען זענען נישט צוריק געקומען, איז דא גביית עדות, האבן אונז גביית עדות פון רבנים און עדים, דא קומען די שאלות וועגן שידוכים צווישן קהילות, אבער בעיקר איז וועגן די ישיבה, די ישיבה איז געווען די הויפט קרוין פון ארץ ישראל, אונז ווייסן אז נאך חתימת תלמוד ירושלמי האבן נישט געהאט קיין שום אינדיקעישן קיין פרטים ארום די אידישע ישוב אין ארץ ישראל, אונז האבן געמיינט אלע יארן אז די ישוב איז אונטערגעגאנגען נאך חתימת התלמוד ירושלמי, אונז האבן נישט געהאט קיין שום טראט קיין שום טריט, ווער האט דא געזעצן, צו ס'איז געווען בכלל תורה, צו ס'איז געווען א שול א קהילה, צו ס'איז געווען בכלל יחידים, אונז האבן גארנישט געוואוסט. יעצט פון די גניזה בריוו, פון די דאקומענטן פון די גניזה ווייסן אונז אז די ישיבה האט זיך געצויגן אין טבריה ביז א געוויסע יאר, דאס איז בערך פאר טויזנט פיר הונדערט יאר צוריק, איז געווען א שווערע ערדציטערניש אין גליל, און די גוי'אישע דאטום איז זיבן פיר ניין, ס'איז געווען א שנת השמיטה, און די גאנצע גליל איז חרוב געגאנגען. און די ישיבה איז אריבער קיין רמלה און שפעטער איז אריבער קיין ירושלים, די ישיבה האט געהייסן גאון יעקב, דאס איז געווען די נאמען פון ישיבה אלע יארן, בערך איבער טויזנט יאר, און דער קאפ פון די ישיבה איז געווען דער גאון, דאס איז געווען זיין קיני, אונטער אים איז געווען דער אב הישיבה, און אונטער אים איז געווען זיבן נשיאים וואס זענען געווען אחראי אויף די גשמיות און די רוחניות פון די תלמידים. דאס איז געווען א פאראלעל א לעומת זה אדער א אח התאום פון די ישיבה אין בבל ווי אזוי נאכן גלות רוב כלל ישראל זענען אריבער אין בבל איז זיך דא ממשיך געווען די סנהדרין און די ישיבה און אויך דארט איז געווען חתימת התלמוד פיר הונדערט יאר נאכן גלות דאס איז הונדערט יאר נאכן חתימת תלמוד ירושלמי אויך בעקבות א געוויסע פרשה וואס איז געווען אין בבל מטעם דעם שלטון, און יעצט איז זיך ממשיך געווען די סנהדרין אויף א קלענערן אופן, אויך מיטן טיטל גאון, און למרבה הפלא די גאוני בבל האבן נישט מכיר געווען אז די גאונות איז זיך ממשיך פון ירושלים אין ארץ ישראל, האבן עס גערופן נשיא אבער נישט גאון, אונז זענען די גאונים, גאונים זענען נאר אין בבל. פון די ישיבה אין סורא און פומבדיתא. יעצט ס'ווען כל מיני וויכוחים, תורה'דיגע וויכוחים צווישן גאוני בבל און גאוני ארץ ישראל, וועגן נוסח התפילה, אסאך הלכות אין אורח חיים, אפילו חושן משפט און אבן העזר, די באקאנטסטע וויכוח וואס איז געווען וואס האט זיך געצויגן יארן לאנג איז געווען וועגן די כללי הלוח, וואס די לוח האט מען געשטעלט אין גליל, און קען זאגן א דור פאר רב סעדיה האט זיך אנגעהויבן א שורה פון וויכוחים צווישן גאוני בבל מיט די גאוני ארץ ישראל, וועלכע כללים זענען חל אויף צו אוועקשטעלן דעם לוח. ס'האט געפלאצט פונקט פאר טויזנט יאר צוריק, ד' אלפים תש תש פ"ב פ"ג צווישן רב סעדיה מיטן גאון ארץ ישראל רבי אהרן בן מאיר, ווער האט די כח צו אוועקשטעלן די כללים פון דעם לוח, סוף צום סוף האט רב סעדי' געווינען און גאוני ארץ ישראל האבן מודה געווען אז זיי וועלן מקבל זיין די כללים פון גאוני בבל. דאס איז מער ווייניגער די תורה'דיגע נקודות וואס אונז האבן פון די בריוו פון די גניזה. חוץ פון דעם איז דא עטליכע חיבורים וואס זיי רופן זיך חילוקי מנהגים פון גאוני בבל און גאוני ארץ ישראל. דאס האט מען געשריבן בערך פאר ניין הונדערט יאר צוריק, אבער די מסורה זייערע גייט צוריק אסאך פריערט, ווייל ס'איז געווען א אינטערעקשאן פון אידן פון בבל וואס זענען געקומען קיין ארץ ישראל, אידן פון בבל האבן זיך באזעצט אין אין ארץ ישראל, און אידן פון ארץ ישראל האבן זיך באזעצט אין בבל, און דאס האט גורם געווען צו א טשטוש אין די מנהגים, האט מען געמוזט פארשרייבן א דוגמא, אזוי ווי דער שולחן ערוך היינט איז דא א מחבר מיט א רמא, דער מחבר איז א שפיגל פון די מנהג פון מזרח, און דער רמא איז א שפיגל פון די מנהג אין מערב און יוראפ, איז אויכעט דא האבן זיי געמוזט אוועקשטעלן אזא שולחן ערוך חילוקי מנהגים צווישן גאוני בבל און גאוני ארץ ישראל. אבער ס ה דער אינטערעקשאן, די עליות מיט די ירידות, האט גורם געווען צו אסאך וויכוחים, ווייל אין בבל האט מען געעפנט בתי כנסת אל שאם, כנסיית אל שאם, דאס איז די מנהג פון ארץ ישראל האט געהייסן אל שאם, ווייל אין די אראבישע טערם סוריה און ארץ ישראל הייסן שאם, און מאידך גיסא די בבלים וואס זענען געקומען קיין מצרים און ארץ ישראל האבן געעפנט כנסיות די באגדאדי, און דאס האט גורם געווען צו אסאך א גרויסע טשטוש און א גרויסע אסאך וויכוחים. ווער האט די ריכטיגע מסורות וכדומה. אונז האבן נאך א יסוד פון מקורות פון די מנהג ארץ ישראלי פון די קראים, די קראים זענען געזעצן אין ירושלים יארן לאנג, און פארשטייט זיך זיי נישט דורכגעקומען מיט די רבניים מיט די גאוני ארץ ישראל, ס'איז געווען אסאך וויכוחים צווישן זיי, מ'קען פארשטיין ווי די אידן האבן זיך געפירט לפי וואס די קראים זענען זיי מבזה, אדער זיי זאגן אז זיי פירן זיך נישט נישט ריכטיג, און די מסורת פון די גאונים איז נישט אויסגעהאלטן, אזוי קען מען פארשטיין, קען אונז ארויסנעמען מנהגים פון ווי די גאוני ארץ ישראל האבן זיך געפירט. נאך א שטארקע חידוש אנווענדט צו די גניזה, די סדר התפילה זייערע, סיי די נוסח התפילה, און סיי דאס איז א פרשה לאורך ולרוחב וואס אז די לעצטע יארן איז זענען ארויסגעגאנגען צענדליגער ספרים צו מברר זיין די נוסח התפילה פון גאוני ארץ ישראל. חוץ פון דעם איז נתגלה געווארן ווי האבן זיי געדאוונט, ווען ס'איז געווען א עת רצון אדער עת צרה, אזוי ווי היינט ביי אונז דאוונט מען ביים כותל מערבי, און זיי האבן געדאוונט ביי די שערים פון די הר הבית, ס'איז נאך געווען שערים אפן צו די הר, היינט איז די שערים שוין פארשטאפט, אבער יענע יארן די שערים זענען אריין אין א מבוי וואס די מבוי איז ארויף צו די הר. איינער פון די שערים האט געהייסן שער הכהן וואס לשיטת די חוקרים איז דאס ביי די ווייבער שול פון די היינטיגע כותל מערבי, ס'הייסט שער בארקלי. און ס'איז אינטערסאנט אז ס'ווערט דערמאנט אין מדרש שיר השירים אזוי ווי די כותל מערבי שטייט און ס'איז נישט חרוב געגאנגען, איז שער הכהן און שער חולדה אויך וועלן שטענדיג שטיין און דאס איז א סימן אז שכינה לא זזה מכותל מערבי און די שער חולדה קען מען נאך זעהן אבער די שער הכהן וואס איז שער ברקלי איז זייער שווער צו זעהן ס'איז רוב פון די שער איז שוין אונטער די ערד איז שוין פארשטאפט מ'קען עס נישט זעהן אבער די קאפ די שוועל פון דעם קען מען נאך זעהן וואו די ווייבער דאווענען. איז נאכאמאל די בעת צרה אדער בעת חג ביי א יום טוב וכדומה ווען די אידן האבן זיך צוזאם גענומען האבן זיי געמאכט הקפות ארום די הר און געדאווענט לכיוון פון די שערים אדער ארויף אויף הר הזיתים וואס הר הזיתים איז אסאך העכער פון די הר הבית און דארט האבן זיי געקענט מתפלל זיין און זען די מקום המקדש בעיקר איז געווען יום טוב יום טוב סוכות אדער חול המועד פסח וואס יענץ מאל איז געקומען עולי רגל פון חוץ לארץ אלע אידן סיי די בבלים און סיי די ארץ ישראלים האבן זיך אוועקגעשטעלט אויף הר הזיתים און מתפלל געווען סיי מוסף און סיי לטובת די אידן פון חוץ לארץ די אידן וואס זיי שטיצן זיי און שיקן תרומות און נדבות יענץ מאל איז געווען די גרויסע מי שברך פאר די די אידן וואס האבן תורם געווען געלט פארן ישוב. נאך א זאך איז געווען אויף הר הזיתים, נידויים מיט חרמות. נידויים איז געווען צווישן אידן צווישן זיך, אידן וואס האבן חוטא געווען אדער נישט געצאלט קיין טעקס, האט מען מנדה מחרים געווען אויף הר הזיתים, און די קראים, כ'האב פריער דערמאנט אז ס'איז געווען קראים אין ירושלים, האבן געהאט א גרויסע. א גרויסע קהילה איז יעדע הושענא רבה פלעגן די גאונים ארויף גיין אויף הר הזיתים און מחרים זיין די עדת הקראים ווייל זיי האבן געהאט וויכוחים מיט זיי און די קראים האבן זיי געשטערט און די איינציגע וועג וואס די אידן האבן געקענט זיך אנטקעגן שטעלן איז געווען מיט די חרם ונידוי און ס'האט געשטערט די קראים האט עס געארט און אזוי ווייט אז זיי האבן פארקלאגט אויף זיי ביים שלטון אין מצרים און די אידן האבן געמוזט אויפהערן מיט דעם. בעקבות די תעודות אין די גניזה האבן אונז א רצף פון דריי הונדערט יאר פון די נעמען פון די ראש ישיבות די גאוני בבל ווער עס האט געפירט די ישיבה. עס איז דא חכמים וואס האבן מער בריוו, עס איז דא חכמים וואס האבן ווייניגער בריוו, אבער אונז האבן אוועקגעשטעלט א לוח פון דרײַ הונדערט יאר די נעמען פון די גאוני ארץ ישראל, א מורא'דיגער חידוש, אבער ביי אידן איז נישט אלעמאל גייט עס גלאטיג, בערך א טויזנט הונדערט יאר צוריק איז זענען ארויפגעקומען גרויסע משפחות פון מאראקא און זיי האבן זיך א באזעצט אין ירושלים און זיי האבן געוואלט און זיי זענען סוחרים און זיי האבן געוואלט אריינשטעלן זייערע מענטשן זאלן זיין די אדער דער גאון אדער דער נשיא אדער די אב הישיבה זאלן האבן א פלאץ אין די ישיבה, מען דארף וויסן ווער ס'האט א פלאץ אין ישיבה, ער פירט די קהילה, די געלט גייט צו אים, ס'איז בעל המאה איז בעל הדעה, וויבאלד זיי זענען זיי זענען געווען סוחרים, זיי האבן געהאט געלט, האבן זיי געוואלט זיך אריינזעצן און פירן די ישיבה, אין די אלטע ישיבה לייט האבן נישט געוואלט, דאס האט געברונגען צו אסאך רייבעריי צווישן ביידע עדות, די מערבים אין מיט די די ארץ ישראל'דיגע, די מערבים איז געווען סוחרים האבן אונז פון זייערע בריוו ידיעות פון די מסחר פון די כלכלה, און למרבה הפלא ווען איז דא ווען איז די מסחר הויך ווען קען מען מצליח זיין, אז מען מאכט א יריד אדער א שוק ווען איז די יריד מיטן שוק ווען ס'קומען אסאך געסט עולי רגל איז אין יענע יארן געקומען הונדערטער נוצרים זענען זיי געקומען אין דערווארטנס אויף זייערע חאגע איז דאס איז גורם אז מ'קען פארקויפן סחורה עסן בגדים איז די אידן יעדע יאר האבן געווארט אויף חג אלצליב אלצליב איז א א צלם אויף אראביש, איז למרבה הפלא די די אידן האבן געווארט אויף ניטל צו קענען זיך מפרנס זיין פון די גוים, ס'דא איין חיבור א אלטע חיבור וואס איז שוין ביי אונז אַכט הונדערט יאר. עס הייסט מגילת אחימאץ, וואס א משפחה פון איטאליע בתקופת הגאונים האט אפגעלאזט איטאליע און ארויפגעקומען קיין ירושלים, זיי האבן געהאט געלט, זיי האבן אסאך געשטיצט דעם ישוב, געשטיצט די ישיבה, און אונז האבן אסאך אסאך ידיעות אויף די ישוב אין ירושלים בעקבות די מגילה פון משפחת אחימאץ. און זיי האבן אפילו געהאט פון די משפחה גאונים ווען די ישיבה איז געווען אין סוריא און דמשק און אין צור וואס איז היינט אין לעבענאן. נאר וויכטיגע ידיעות. די תקופה האט זיך געהאלטן בערך טויזנט יאר ביז די איסלאם איז געווארן ערגער דאס הייסט ס'איז געווארן מער עקסטרים ס'איז געווארן מער די איסלאמישע תקופה פון פֿיר הונדערט יאר איז די לעצטע הונדערט יאר איז געקומען דא עקסטרעמיסטן, גרויסע קנאים אין איסלאם, און זיי האבן געמאכט צרות סיי פאר די ישיבה און להבדיל פאר די נוצרים, און דאס האט גורם געווען צו די צלבנים, צו די קרוסעידערס, אויף אידיש רופט מען זיי די קרייציקער, אז די קרייציקער האבן געקומען נוקם זיין דאס וואס די איסלאם די עקסטרעמע איסלאמיסטן די פאטימים האבן פארברענט קלויסטערס און געהארגעט אידן מיט נוצרים און האבן זיי געקומען נוקם זיין און ריין מאכן די שטאט פון די חברה וואס האבן געטשעפעט די נוצרים דאס הייסט די איסלאם קומענדיגע וואך וועלן אונז רעדן